היינט לערנט מען וועגן א נאך א סארט קרבן וואס הייסט א קרבן מנחה, מען דארף טראכטן די חילוק פון א מנחה און א עולה, אונז האבן דאך אנגעהויבן לכאורה גייט עס אויף א סדר, עולה איז די ערשטע קרבן, ברענגט ברענגט א קרבן פאר די אייבערשטער די גאנצע זאך, מנחה איז נאך א סארט קרבן, א מנחה איז אנדערש פון א עולה אין צוויי וועגן בעצם, איינס אז עס איז געמאכט פון א אנדערע מאטריאל, יא, א עולה קען זיין פון א בקר, פון א צאן, קען זיין פון א עוף, נאכדעם איז דא א מנחה, קענסט זאגן קענסט עס רופן אויך א עולה, אזוי מען זעט שפעטער איז דא קלאר א מנחה וואס הייסט כאילו אפשר א עולה א חטאת, קען הייסן פשוט א עולה וואס איז געמאכט פון מן הצומח, אבער עס האט אויך נאך א נאמען, ס'איז אינטערעסאנט פארוואס האט עס נאך א נאמען מנחה, קען נישט רופן עולת הקמח, עולת הסולת, ס'איז עפעס א חילוק, וואס מנחה איז עפעס א אנדערע סארט קרבן אויכעט חוץ פון דעם וואס ס'איז א אנדערע מין, דארף מען טראכטן וואס איז די חילוק. זאגט מען אויך תפילת מנחה, וואס מען דארף פארשטיין פארוואס הייסט פונקט דאס תפילת מנחה, דאס זענען אלץ גוטע שאלות. יעצט א מנחה האט אויך פארשידענע סארט, און אויף יעדע סארט, אזוי ווי איך פארשטיי איך די אלע פרשיות, אז ס'איז דא וואס א מענטש וויל, ס'הייסט ונפש כי תקריב מיינט א מענטש וויל, ס'ווילט זיך אים, נפש קען אפילו מיינען רצון, הגם פשטות מיינט עס פשוט א מענטש, א אדם יחיד, ווייל ס'רעדט דאך דא פון קרבנות נדבה, נישט א קרבן ציבור נישט קיין חובה, אבער א מענטש ברענגט זיך א קרבן, יעצט האט כאילו א טשויס, ער קען ברענגען וועלכע סארט, ער קען ברענגען א קרבן פון סולת, בעיקר צוויי סארט וועגן, מען קען ברענגען סולת און מען קען ברענגען געבאקן, געבאקן אדער געקאכט אדער געפרעגלט, דא פארשידענע וועגן, מען קען עס מאכן אין א תנור, מען קען עס מאכן אין א מרחשת, מען קען עס מאכן אין א מחבת, מען קען שפעטער זען ס'דא אפילו א מנחת ביכורים וואס ברענגט גרש קלוי איז עפעס א אנדערע לעוול, דאס זענען וועגן וואס מען קען מאכן, אויף יעדע איינע פון די וועגן, דאס איז א מענטש'ס טשויס, נישט קיין, מ'רעדט נישט דא אויף קיין חיוב צו ברענגען א געוויסע וועג, אויף יעדע איינס איז דא הלכות, ווען דו ברענגסט, למשל, אז ברענגסט קמח דארפסטו עס מאכן סולת, מאך זיכער אז ס'זאל נישט זיין קיין גאנצע גאנצע ווייץ, ס'דארף זיין סולת ריין, ס'איז א ענין פון כבוד פאר די קרבן, נאכדעם איז אויך דא הלכות, דארפסט לייגן אויף יעדע איינס שמן, מ'לייגט לבונה אויף יעדע איינס, אזויווי שטייט שפעטער מנחה היא יא, אפילו מען ברענגט א חלה, א גאנצע געבאקטע לייגט מען ארויף שמן, ווייל דאס זענען הלכות, לבונה אפשר לייגט מען נישט אבער שמן לייגט מען זיכער אויף יעדע מנחה, דאס הייסט דאס איז א חלק ס'איז אינטערעסאנט אז די משיחה בשמן ס'דא אזוי ווי משיחה בשמן אויף א א כהן אויף די מזבח, א מנחה האט אויך א משיחה בשמן, א נארמאלע קרבן האט עס נישט, יא דאס איז א דין פון מנחה, און נאכדעם איז דא די סדר הקרבה דאס איז שוין א הלכה, יא די כהנים טוען דאס שוין, ער ברענגט דאס אויף יא און וואס טוען זיי וקמץ משם. ווער איז קומץ לכאורה עס שטייט נישט אפשר די כהן אפשר די בעלים וואס עס שטייט שטייט נישט קלאר אבער מען גיבט א קומץ א קומץ רופט מען אזכרה דאס הייסט דאס דערמאנט דאס איז דאס עולה על מזבח צו דערמאנען די מענטשן צו ברענגען די קומץ גייט אויף מזבח דאס איז די קרבן די רעסט גייט צו די קרבנות דאס איז קודש קדשים דאס הייסט ס'איז גייט צו זיי אבער ס'בלייבט מיינט נישט אז ס'גייט צו זיי בתור חולין יא ס'דא זאכן וואס גייט צו זיי אנדערע זאכן תרומה וואס גייט צו זיי עס וועט נישט קיין דו דארפסט עסן מיט טהרה אבער ס'הייסט נישט דווקא עפעס קדשים, מה שאין כן קדשים, מנחה, גייט צו די כהן, אבער ס'איז קודש קדשים, ווען ס'גייט צו די כהן איז עס א חלק פון די קרבן בעצם אז ס'גייט צו די כהן, אבער א חלק גייט אין מזבח, א חלק פאר די כהן. און דאס איז נאך הלכות, ס'הייסט ס'דא הלכות פון וועלכע סארט זאך מ'דארף מאכן, ס'דא גדרים, הגם דו קענסט טשוזן וואס צו ברענגן, קענסט נישט טשוזן נאר סולת און אזוי ווייטער, ס'דא הלכות מ'דארף לייגן אויף דעם שמן און לבונה, ס'דא הלכה וויאזוי מ'איז מקריב, ס'הייסט כאילו במקום די שחיטה איז דא קמיצה, כאילו במקום די הקרבה איז מען מקריב אימורים, מען מקריב די קמיצה טאקע, נאכדעם איז דא די אכילה, וואס האט מען נישט געזען ביז יעצט אכילה, די ערשטע קרבן וואס אונז לערנען אכילה פון כהנים, ווייל ביז יעצט איז געווען עולה וואס גייט אלעס גלייך אויף די מזבח, דערנאך איז הלכות אכילה. ס'זענען דא נאך סארט מנחות, און אויף יעדע איז אויך דא הלכות, אויב מ'ברענגט מצות, מ'דארף נישט מאכן בלולות פסול בצל שמן, אויב מ'ברענגט על המחבת, ווייטער דארף זיין סולת דארף אויך זיין מצות, און וויאזוי צו מ'מאכט פתים, ס'הייסט מ'פארקויפט פאר מ'ברענגט נישט די מחבת דירעקט אויפן מזבח, נאר מ'צוברעקלט עס, און פארוואס צוברעקלט מען עס ווייס איך נישט, אבער אזוי איז די הלכה. אויף מרחשת איז נישט דא קיין חידוש אין הלכה, יעצט איז דא אפאר הלכות כלליות וואס זענען נישט נאר אויף א מנחה אפילו אבער דא איז אריינגעקומען די הלכות כלליות איין הלכה איז אז מ'איז נישט מקריב חמץ ס'הייסט דא דארף מען עס מזהיר זיין א מנחה קען זיין חמץ זאגט מען זאל נישט מאכן חמץ אבער נישט נאר א מנחה ס'דא א כלל כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו וואס קומט אריין דבש דא? פארוואס וואלט א מענטש איינגעפאלן צו לייגן דבש נישט קלאר אבער ס'הייסט מ'לייגט עס לא תאפה חמץ פארוואס זאל ס'דא אזא כלל אז שאור און דבש מאכט מען נישט קיין אשה להשם פארוואס שטייט נישט די טעם? ס'איז דא יא א קרבן ראשית וואס מ'ברענגט, אפשר סיי פון שאור און סיי פון דבש, אפשר ברענגט מען אמאל תמרים פאר ביכורים, אדער מ'ברענגט קרבנות אזוי ווי די חכמים לערנען, מ'ברענגט שתי הלחם פון פון חמץ, אזוי ווי מ'זעט שפעטער, אבער ס'איז נישט, מ'איז נישט מקריב אויף די מזבח, ס'הייסט די, אזוי ווי מ'לערנט מנחה האט די צוויי חלקים, ס'דא א מנחה א מענטש ברענגט סתם א קרבן, קענסט עס רופן קרבן ראשית ס'האט מנחה אבער דאס איז נישט קיין הקטרה, די הקטרה גייט מען קיינמאל נישט מקריב זיין חמץ על המזבח. נאכדעם איז דא נאך א ספעשל דין וואס די דין איז, מען דארף לייגן זאלץ, ביז יעצט האט מען געלערנט וועגן שמן און לבונה, ס'דא א נייע זאך, יעדע קרבן דארף באקומען זאלץ, און נישט נאר א קרבן מנחה נאר אויך א קרבן, סתם א קרבן גייט דארפן באקומען זאלץ, דאס איז עפעס א ברית, וואס די ברית, ברית מלח לא תשבית מלח ברית אלקיך, עס זאל זיין זאלץ, א אינטערעסאנטע דין כללי, נאכדעם לערנען אונז נאך איין סארט מנחה, וואס הייסט א מנחת ביכורים, שטייט ואם תקריב, און פארשטייט זיך דער רשי זאגט שוין, דאס הייסט אם, ס'איז דאך א חיוב צו מאכן מנחת ביכורים, אבער דאס וועט מען לערנען שפעטער אפשר, ס'איז נישט נוגע דא, דא רעדט מען פון די סארט מנחות וואס איז דא און ווי אזוי מען טוט עס, דאס איז. נישט קיין מנחת סולת, נישט קיין מחבת, נישט די אלע זאכן, ס'איז קלוי און די רעסט איז נארמאל ווי אלע מנחות.